א גוטן ערב שבועות, כ'האב געמאכט דעם שיעור מ'זאל זיך אפהיטן די קינדער שוין פאר פאריגע וואך, ווייל כ'האב געוויסט אז ס'וועט נישט זיין צופיל צייט די וואך, ווייל אז די שיעור קומט ארויס הערשט מיטוואך און פרייטאג מוז מען שוין זיין פערטיג סיי מיטן צוגרייטן זיך אויף שבועות און סיי מיט וויסן צו וואטשן די קינדער, האב איך געמאכט דעם שיעור שוין פאריגע וואך וועגן אפהיטן די קינדער, און די וואך וויל איך מאכן אביסל מעורר זיין דאס ליבשאפט פון אונז צום אייבערשטן, און דער אייבערשטער האט אונז זייער ליב, און כ'וויל נאר אביסל רעדן וועגן. וואס דא גייט געשעהן דעם שבועות און וואס א מענטש דארף זיך אונטערנעמען און צו וואס ער דארף אנקומען צו מיט אזא גרויסן יום טוב. איך וויל ענק קודם פארציילן א מעשה, זייער א אינטערעסאנטע מעשה, ס'ווערט געברענגט די מעשה אין דעם נביא הושע, הושע בן בארי, און דאס איז אין תרי עשר, יעצט די גמרא זאגט ס'איז געווען אַכט און פֿערציק, נביאים וואס זיי האבן מתנבא געווען פאר די אידן, עס איז געווען זיבן נביאות, יעצט עטס ווייסטס אלע די מעשה פון יונה בן אמיתי, נאך יונה בן אמיתי איז געווען א נביא הושע בן בארי, זייער די אלע נביאים פון די תרי עשר שטייען צום סוף, זאגט די גמרא ווייל ס'איז קליינע נביאות האט מען עס געלייגט צום סוף, אגב דזוטר מירכס זאל נישט ווערן פארלוירן ווייל ס'איז קליין. אבער דער אמת איז זיי זענען געווען אסאך פאר ישעיהו בן אמוץ, זיי זענען געווען אסאך פאר ירמי', זיי זענען געווען אסאך פאר יחזקאל. על כל פנים איז דא דא א נביא, וואס אונז גיימיר יעצט רעדן פון אים, ער האט געהייסן הושע בן בארי. דער הושע בן בארי איז געווען אין די צייט פון עוזי' יותם אחז יחזקיהו, די זענען געווען מלכי יהודה, און אין די צייט פון ירבעם בן יואש וואס ער איז געווען מלך ישראל. כ'האב ענק שוין אמאל געזאגט אז מ'האט צוטיילט די קעניגרייך אויף צווייען, צען שבטים האבן זיך גענומען אן אנדערן קעניג, זיי האבן זיך גענומען דעם קעניג פון ירבעם בן נבט א חוטא ומחטיא את הרבים, ער איז געווען פון שבט אפרים, דערפאר רופט מען כסדר אין די הפטורות וועט איר זעהן אפרים, דער אייבערשטער זאגט מוסר פאר אפרים, אפרים מיינט מען די אלע צען פון כלל ישראל זיי האבן געהערט צו אפרים, און די אנדערע צוויי שבטים איז געווען יהודה און בנימין, און זיי האבן געהאט א קעניג רחבעם, און ווי איז געווען זיין הויפט שטאט? אין ירושלים. איז דא געווען שווערע צייטן פון אידן, זיי האבן נישט אזוי געטון דעם רצון פונעם אייבערשטן, און דער אייבערשטער זאגט מוסר פאר די אידן. בקיצור, אין פסוק שטייט עס נישט אבער די גמרא זאגט עס, אז הושע זאגט פארן אייבערשטן, דו ווייסט כ'וועל דיר זאגן, האסט אזוינפיל פראבלעמען מיט די אידן, האלטסט אין איין זאגן מוסר זיי פאלגן נישט, איך האב פאר דיר אן עצה, החליפם באומה אחרת, טויש זיי אויף מיט אן אנדער פאלק, טריי אן אנדערן, די טויגן נישט, טריי סאמבאדי עלס, אזוי האט ער געזאגט פארן אייבערשטן. בקיצור, אזוי ווי ער האט דאס געזאגט פארן אייבערשטן, דער אייבערשטער איז געווארן זייער ברוגז, האט דער אייבערשטער געזאגט ויאמר השם אל הושע, דער אייבערשטער זאגט צו הושע, לך גיי קח לך און נעם דיר אשת זנונים, גיי טרעף א זונה אין די גאס, וילדי זנונים, און זאלסט געבוירן קינדער פון די זונה, זאל זיין א ספק צו זענען כשר צו נישט. וילך איז ער געגאנגען ויקח ער גענומען את גומר בת דבלים, אפס א זונה, ותהר ותלד לו בן, זי האט געשוואנגערט זי האט אים געהאט א קינד, ויאמר השם אליו האט דער אייבערשטער געזאגט קרא שמו רוף אים יזרעאל כי עוד מעט. ופקדתי את דמי יזרעאל על בית יהוא. והשבתי און איך וועל פארשטערן ממלכות בית ישראל. והיה ביום ההוא און ס'וועט זיין דעמאלט צייט ושברתי און כ'וועל צעברעכן קשת ישראל, שטארקייט פון די אידן בעמק יזרעאל, שוין, די פלאץ וועט הייסן נאכדעם יזרעאל, און דארט וועל איך צעברעכן דעם קשת ישראל, שוין. ותהר עוד און זי האט נאכאמאל געשוואנגערט ותלד בת און זי האט געבוירן א טאכטער, ויאמר לו האט אים דער אייבערשטער געזאגט, קרא זאלסט רופן שמה איר נאמען, לא רוחמה, אז זי איז נישט געווארן דערבארעמט. אז דער אייבערשטער זאגט כ'וועל מער נישט רחמנות האבן אויף אידן, כי לא אוסיף עוד ארחם את בית ישראל כי נשא אשא להם, איך וועל זיי באצאלן פאר זייער שלעכטס. שוין, ותגמול את לא רוחמה, האט זי אויפגעהערט צו זייגן לא רוחמה, ותהר ותלד בן, ויאמר קרא שמו לא עמי, כי אתם לא עמי, אז עטץ היטס נישט קיין תורה ומצוות זענט עטץ נישט מיין פאלק, ואנכי לא אהיה לכם, און איך וועל ענק נישט שטיין צו הילף ווען עטץ עטץ ברויכן ביי א מלחמה. יעצט די גמרא אין מסכת פסחים דף פ"ז עמוד א' לערנט ארויס, ס'שטייט תחילת דבר השם להושע, פרעגט די גמרא וכי בהושע דיבר תחילה, האט ער דען גערעדט דאס ערשטע צו הושע? פאר הושע איז דאך שוין געווען נביאים האט ער דען גערעדט דאס ערשטע מיט הושע? הלא ממשה עד הושע כמה נביאים, אמר רבי יוחנן תחילה לארבעה נביאים שנתנבאו באותו הפרק, מען רעדט פון די פיר וואס זענען געווען אין די צייט און דאס איז הושע ישעיהו עמוס ומיכה. יעצט די גרעסטער פון זיי איז געווען הושע, אזוי זאגט דא די גמרא, די גמרא זאגט אז ד' נביאים האבן מתנבא געווען אין די צייט, והגדול שבכולם איז געווען הושע, שנאמר עס שטייט אין פסוק תחילת דבר השם להושע, שטעל דיר פאר נאך אים איז געווען ישעיהו עמוס און מיכה, און הושע איז געווען די גרעסטע פון אלע. נאר דאס אז זיין ספר איז אין תרי עשר, דאס איז ווייל זענען קליין, די גמרא אין בבא בתרא איז מסביר אז ס'איז קליין האט מען נישט געוואלט ס'זאל פארלוירן ווערן, אגב דזוטר מירכס האט מען געמאכט פון אלע קליינע האט מען געמאכט איין ספר וואס הייסט תרי עשר, יעצט לאמיר זען וואס דא איז געשען, הערט א מעשה. אמר הקדוש ברוך הוא להושע, דער אייבערשטער האט געזאגט פאר הושע. בניך חטאו, דיינע קינדער האבן געזינדיגט. יעצט ווען דער אייבערשטער האט איהם געזאגט בניך חטאו, דיינע קינדער האבן געזינדיגט, היה לו לומר האט ער געדארפט זאגן בניך הם, אנטשולדיגט, דאס איז מיינע קינדער, בני חנוניך הם, דאס איז דאך דיין, די קינדער פון דיינע ליעבהאבער. און אברהם יצחק יעקב, בני אברהם יצחק יעקב, יגולו רחמיך עליהם, האב אויף זיי רחמנות. לא די, זאגט די גמרא, נישט גענוג, שלא אמר לו כך, ער האט נישט אזוי געזאגט פארן אייבערשטן, אלא אמר לו לפניו, ער זאגט פארן אייבערשטן, רבונו של עולם, דו ווייסט וואס, כל העולם שלך הוא, די גאנצע וועלט איז דיין, העבירם באומה אחרת, טויש זיי אויף מיט אן אנדער פאלק, דעטס איט, געט ריד אוו דעם. טשעינדזש דעם. אמר הקדוש ברוך הוא, זאגט דער אייבערשטער, מה אעשה, וואס זאל איך טון, לזקן זה, צו דעם אלטן, צו דעם נביא, אומר לו, איך וועל אים זאגן, לך וקח אישה זונה והוליד לך בנים זנונים, גיי, האב חתונה מיט א זונה, און האב קינדער וואס זענען ספק כשר צו נישט, אחר כך, און נאכדעם, אומר לו, איך וועל אים זאגן, שלחה מעל פניך, שיק זיי אוועק.

גומר אמר רב, פארוואס האט זי געהייסן גומר? שהכל גומרים בה, א זונה, יעדער האט אין איר געפערטיגט. און די גמרא דרש'נט אנדערע דרשות אויכעט, אבער למעשה לאמיר צוקומען צום דרוש. לאחר שנולדו לו שני בנים, נאכדעם וואס ס'איז אים געבוירן צוויי קינדער ובת אחת, ער האט געהאט צוויי זין מיט א טאכטער, אמר לו הקדוש ברוך הוא להושע, זאגט דער אייבערשטער, לא היה לך ללמוד ממשה רבך, דו האסט דאך נישט געדארפט דען לערנען פון דיין רבי משה רבינו, שכיוון שדיברתי עמו פירש מן האישה, אז איך האב אנגעהויבן צו רעדן מיט אים, דער אייבערשטער האט גערעדט מיט אים, האט ער זיך פורש געווען פון די פרוי, אף אתה בדול עצמך ממנה, שייד דיך שוין אפ פון איר, גט זי, לאז זי שוין איבער, אמר לו, זאגט ער, רבונו של עולם, יש לי בנים ממנה, איך האב דאך קינדער פון איר, ואין אתה יכול להוציאה ולא לגרשה, איך קען זי נישט ארויס. טראגן, און איך קען זי נישט גט'ן. אזוי זאגט דער אייבישטער, או, איך הער וואס דו זאגסט, איך הער דיך לאוד און קלער, אמר לו הקדוש ברוך הוא, מה אתה שאשתך זונה, דו וואס דיין פרוי איז א זונה, ובניך בני זנונים, ס'איז נאכנישט זיכער צו ס'איז דיינע קינדער, ס'קענען גאר זיין אז זי האט מזנה געווען ווען זי האט געוואוינט מיט דיר אויכעט. און דו ווייסט נישט וועמענס דאס איז, ואין אתה יודע אם שלך הם אם של אחרים, דו ווייסט נישט צו ס'איז דיינע קינדער צו פון אן אנדערע, איז כך ישראל שהם בני, אידן וואס זענען מיינע קינדער, בני בחוני, קינדער וואס איך האב זיי אויסגעוועלט, בני אברהם יצחק ויעקב, אחד, זענען איינע מארבעה קנינים שקניתי בעולמי, דער אייבערשטער האט פיר זאכן וואס ער האט קונה געווען אין די וועלט, איינס איז די תורה ווייל ס'שטייט השם קנני ראשית דרכו, און דאס צווייטע איז די בית המקדש ווייל ס'שטייט הר זה קנתה ימינו, און די דריטע איז איז שמים וארץ ווייל ס'שטייט קונה שמים וארץ, און די פערדע איז כלל ישראל, ס'איז אויך א קנין ווייל ס'שטייט עם זו קנית. און דו גייסט מיר יעצט זאגן, איך פארשטיי נישט, העבירם באומה אחרת איך זאל זיי אויפטוישן מיט אן אנדער פאלק? כיוון שידע וויבאלד ער האט געוואוסט שחטא ער האט געזינדיגט עמד לבקש רחמים על עצמו האט ער זיך אויפגעשטעלט צו בעטן רחמנות אויף זיך אמר לו הקדוש ברוך הוא זאגט אים דער אייבערשטער עד שאתה מבקש רחמים על עצמך בקש רחמים על ישראל דו בעטסט אויף דיר רחמנות בעט אויף כלל ישראל שגזרתי עליהם שלש גזירות כ'האב אויף זיי גוזר געווען דריי גזירות בעבורך אלץ וועגן דיר ווייל דו האסט מיר געזאגט החליפם באומה אחרת. עמד וביקש רחמים וביטל גזירה, והתחיל לברכן, האט ער זיי אנגעהויבן צו בענטשן, שנאמר וואס עס שטייט והיה מספר בני ישראל כחול הים, ווייל דער אייבישטער האט דאך געזאגט ער זאל נאמען געבן לא עמי ס'איז נישט מיין פאלק, איז האט זיך עס איבערגעדרייט אז ס'איז יא דעם אייבישטנ'ס פאלק, אשר יאמר להם בני קל. חי, אונז זעמער די קינדער פונעם באשעפער. און דאס וואס דער אייבערשטער האט אים געזאגט ער זאל א נאמען געבן לא עמי, איז דאס איז איבערגעדרייט געווארן אז אונז זעמער יא די פאלק פונעם אייבערשטן, און דאס וואס דער אייבערשטער האט א נאמען געגעבן איין קינד לא רוחמה, איז דער אייבערשטער האט געזאגט איך וועל יא זיך מרחם זיין אויף כלל ישראל און איך וועל זיי מוחל זיין. דאס איז זייער זייער א אינטערעסאנטע הייליגע גמרא, איך מיין ס'איז דאך נישט צו פארשטיין. דער אייבישטער זאגט ער זאל זיך ער זאל גיין חתונה האבן מיט א זונה מאכן קינדער זנונים אים צו ווייזן אז דער אייבישטער קען נישט טוישן כלל ישראל יעצט אין דעם איז דא א גרויסע מחלוקת אין די ראשונים וויאזוי מען לערנט פשט למשל דער אבן עזרא זאגט קלאר אז דאס איז געווען א חלום ס'איז בכלל נישט געווען א זאך וואס דאס איז געווען ריאליסטיש דער אייבישטער גייט אים נישט הייסן נעמען א זונה יעצט ס'איז דא א מעשה ס'איז געווען אמאל א קעניג נישט געקענט אייננעמען א לאנד. ער האט געהייסן אלעקסאנדעראוויטש, דאס איז געווען אין רוסלאנד, נישט געקענט עפעס אייננעמען א לאנד. בקיצור, ער איז געשטאנען, מ'האט עס באלאגערט אפאר יאר, און מען קען נישט אריינגיין. איינמאל האט דער קעניג גענומען גרויסע שפיאנאזש, און ער האט געזאגט, ערגעץ מוז דא זיין א טונעל פון וואו מ'ברענגט אריין עסן, ווייל ס'קען נישט זיין זאלן האבן אזויפיל צו עסן. קיצור, מ'איז געגאנגען, מ'האט נישט געטראפן ערגעץ קיין טונעל. האט זיך דער קעניג מיישב געווען, ער גייט אליינס. און ער איז אריין, ער האט געטראפן א טונעל ווי מען גייט אריין, און ער איז געווען ביים שונא אין די האנט. איינער האט דערקענט דעם קעניג, און ער האט געזאגט, אוי, דא איז דער קעניג! קעניג האט אנגעהויבן צו לויפן אהער מיט אהין, האט זיך באהאלטן, בקיצור מען האט שוין געוואוסט מען האט דעם קעניג אין דעם לאנד. אזוי ווי מען האט געוואוסט מען האט דעם קעניג אין דעם לאנד, האט מען שוין געזוכט איבעראל. קיצור, דער קעניג האט געטראפן עפעס א אידל און געזאגט פאר דעם אידל, הער מיך אויס, איך בין דער קעניג, זאג קיינעם נישט אויס, באהאלט מיך ביי דיר אינדערהיים, און טאמער איך וועל ארויסגיין לעבעדיג פון דא, וועסטו קענען קומען צו מיר אין רוסלאנד, און איך וועל דיר געבן אלעס, קודם וועל איך דיר באצאלן, און נאכדעם כ'וועל דיר געבן אלעס וואס דו ברויכסט, און וואס דו וועסט מיך פרעגן, וועל איך דיר ענטפערן, כ'וועל זיין צו דיר אזוי ווי א טאטע צו א זון. שוין, דער איד האט אים באהאלטן, דעם קעניג. אויפן בעט שיין צוגעדעקט, מען האט אבער געוואוסט אז דער קעניג איז דא, און מען איז געגאנגען, מען האט געזוכט, מען האט געזוכט, מען האט געזוכט, מען איז אריינגעקומען צו דעם איד אין צימער, מען האט אויך געזוכט דעם בעט, די סאלדאטן האבן אנגערירט דעם בעט, ווייסט, די קאלדרע, זיי האבן געוואלט זען צי דארט איז דא איינער, זיי האבן געזען ס'איז נישט דא קיינער, זיי האבן פארפאסט דעם קעניג, בקיצור, זיי האבן נישט באמערקט און זענען ארויס. סוף איז געווען אז דער עולם האט אנגעהויבן צו פארשטיין אז דאס איז נאר געווען א האוקוס פאוקוס, דער קעניג איז קיינמאל נישט דא געווען. און מ'האט זיך אפגעלאזט. קיצער ס'איז געקומען אמאל ביינאכט איז געגאנגען דער איד און האט ארויסבאגלייט דעם קעניג דורכן טונעל און דער קעניג איז אנטלאפן. א שטיק צייט שפעטער איז דער איד אנגעקומען אויף רוסלאנד ער איז געגאנגען וויזיטן דעם קעניג און ער קומט אריין צום קעניג און ער גיבט אזא פרעג דעם קעניג זאג מיר בשעת ווען די סאלדאטן זענען געקומען און זיי האבן דיך אנגערירט אויפן בעט זיי האבן נאר נישט באמערקט אז דו ביסט עס וואסערא פילינג האסטו געהאט דעמאלטס וואס האסטו געפילט דעמאלטס? בקיצור, דער קעניג הערט די שאלה, און ער זאגט פאר דעם מענטש, הייסט גראד די באדינער מען זאל אים איינשפארן. פרעגט ער, וואס איז געשען? זאגט ער, וואס דו מאכסט חוזק פון מיר? דו פרעגסט מיך וואס איך האב געפילט דעמאלטס? בקיצור, נאך צוויי וואכן זאגט דער קעניג, איך וויל מען זאל אים אפהאקן דעם קאפ. ס'איז געווען אזא אייזן, ס'הייסט א גילאטין, מען פלעגט שלעפן א שטריק און דער אייזן איז אראפגעפאלן און ס'האט אפגעהאקט דעם קאפ. האט ער געזען אז. ער איז אויף צרות, און ער פרעגט דעם קעניג, זיי מיר מסביר, וואס האב איך דיר געטון שלעכטס, כ'האב דיך בסך הכל געראטעוועט דיין לעבן, און האסט געזאגט וועסט מיר ענטפערן אלע שאלות וואס כ'וויל דיך פרעגן, האב איך דיך געפרעגט וויאזוי דו האסט געפילט. בקיצור, דער קעניג העלפט נישט קיין מעשות, און דער קעניג זאגט, עלעף אזייגער מארגן אינדערפרי האקט מען אים אפ דעם קאפ, און דער קעניג אליינס קומט אויך, און ער זעצט זיך דארט אראפ, און ס'ווערט שוין פינף צו עלעף, פיר מינוט צו עלעף, דריי מינוט צו עלעף. צוויי מינוט צו עלף, ס'ווערט שוין עלף אזייגער, דער קעניג דארף געבן א באפעל מ'זאל געבן א שלעפ אראפ דעם אייזן און מ'זאל געבן א האק אראפ דעם קאפ. גייט צו דער קעניג צו אים און ער זאגט אים, איך וויל דיר עפעס זאגן, דו האסט מיך געפרעגט וויאזוי איך האב געפילט דעמאלטס ווען איך בין געווען אין בעט, ווען דער סאלדאט האט ארויפגעלייגט זיין הענט אויפן בעט און ער האט מיך נאר נישט געפילט, האסטו געפרעגט וויאזוי איך האב געפילט דעמאלטס, וויל איך דיר ענטפערן, איך האב דיר דאס קיינמאל נישט געקענט מסביר זיין וויאזוי איך האב באמת געפילט. יעצט וויל איך דיר ווייזן, זעהסט דו האסט שוין געהאלטן א מינוט פאר מ'האט דיר געדארפט אפהאקן דעם קאפ, יא? אזוי האב איך געפילט דעמאלטס, נאר כדי דו זאלסט קענען פארשטיין פונקטליך מיין פילינג האב איך דיך געמוזט צושטעלן דא צו דעם גילאטין, און יעצט אז דו האסט עס געפילט האב איך דיר עס געענטפערט, און יעצט קענסטו גיין פריי. נאכדעם האט אים דער קעניג אריינגענומען צו זיינע קאמערן, ער האט אים געגעבן א גרויסע באלוינונג, און פארטיג. דער אייבערשטער האט געוואוסט אז זיין ליבשאפט וואס ער האט צו אונז אפילו, איך זאג עס נאכאמאל ארויס, אפילו קוואוט אנקוואוט אפילו ווען מען זינדיגט, ער האט אזא גלוסטונג און אזא געפיל צו כלל ישראל, ער קען אונז נישט קיין שלעכטס טון, ער וויל נישט קיין שלעכטס טון און ער קען נישט. ער דארף קאנפראנטן אברהם יצחק יעקב און די אלע אבות און די אלע צדיקים און די תנאים אמוראים וואס האבן זיך מוסר נפש געווען אויף קידוש השם א גאנץ לעבן, ער קען נישט מאכן קיין להחליפם בעם אחרת. די אידן האבן געזינדיגט דארף מען מיט זיי ווי מען זאגט זיך רעכענען אבער חליפין באומה אחרת איטס נעווער גאנא העפען אין די גרעסטע תוכחה שטייט ואף גם זאת בהיותם בארץ אויביהם לא מאסתים ולא געלתים לכלותם להפר בריתי אתם וזכרתי את בריתי יעקב ואת בריתי יצחק ואף את בריתי אברהם אזכר והארץ אזכר איט קען נעווער העפען. און כדי אז הושע הנביא זאל קענען פארשטיין וואס פאר א ליבשאפט דער אייבישטער האט צו אידן, האט ער אים געמוזט זאגן גיי חתונה האב מיט א זונה און האב פון איר קינדער, זנונים, דו ווייסט נישט צו ס'איז דיינע צו נישט, און דו זעסט דו וועסט אויך נישט אפשאקלען פון איר. יעצט לויט די ראשונים, למשל דער אבן עזרא וואס ער האלט ס'איז געווען אין במראה חלום, ווייל אין א חלום קען מען משיג זיין זאכן וואס מ'קען אמאל נישט משיג זיין בהקיץ, דאס ליבשאפט פון אייבערשטן צו די אידן האט הושע הנביא נישט געקענט משיג זיין קיינמאל אין לעבן נישט, נאר אדער ס'איז געווען א חלום און דאס איז געווען א רוח הקודש, אזוי זאגט דער אבן עזרא אז דאס איז געווען א חזיון של נבואה, אדער האט ער עס טאקע ממש געדארפט צו טון, ס'איז שוין נישט קיין חילוק יעצט, אבער דאס ווייזט. אז א מענטש האט א ווייב מיט קינדער, הי דאזענט קעיר עני מאר ווי שלעכט זיי זענען, ווי שלעכט דאס ווייב איז, זי קען זיין א זונה ווי שלעכט די קינדער זענען, דער ליבשאפט פונעם הייליגן באשעפער פון אונז וועט קיינמאל נישט אפגעריסן ווערן, ס'קען נישט אפגעריסן ווערן, ווען נישט וועט דער אייבערשטער דארפן פארענטפערן פאר די אלע דורות וואס האבן זיך מוסר נפש געווען על קידוש השם. און דאס איז וואס איך וויל דעם שיעור זאגן, רבותי, עס קומט יעצט שבועות, איר האט נישט קיין השגה די ליבשאפט פונעם אייבערשטן, וואס דער אייבערשטער האט אונז ליב, און אונז קען מען נישט פארשטיין די מסירות נפש פון אלע יארן וואס מ'האט זיך מוסר נפש געווען פאר'ן אייבערשטן. יעצט די אקדמות וואס מ'זאגט שבועות, דאס איז ארויסצוברענגען די גרויסקייט פון די אידן, און די ליבשאפט פונעם אייבערשטן צו די אידן, און די ליבשאפט פון די אידן צום אייבערשטן. די אקדמות איז צוזאמגעשטעלט אזוי, קודם בעט מען רשות אז מען זאל קענען זאגן די לויב פונעם אייבערשטן, נאכדעם רעדט מען די שירה וואס די מלאכים זאגן פארן אייבערשטן, און נאכדעם רעדט מען אז זיי מוזן נעמען רשות נאר נאכדעם וואס כלל ישראל בענטשט דעם אייבערשטן, זיי מוזן קודם ווארטן אז כלל ישראל זאלן בענטשן דעם אייבערשטן, נאכדעם רעדט מען פונעם חשיבות פון די אידן וואס זענען העכער פון די מלאכים. און דער בעל אקדמות איז מסביר פארוואס זענען אידן העכער פון די מלאכים, ווייל אונז לייען מיר קריאת שמע, אונז לויבן מיר דעם אייבערשטן אין די פרי און ביינאכט, אונז טוהן מיר אן תפילין, נאכדעם קומט מען צו ווי די גוים טענה'ן צו די אידן, תאין, זיי קומען ומתכנשין און זיי זאמלען זיך צאם, כחיזו, אזוי ווי די אויסזעהן אדוותא פון די כוואליעס פונעם ים. תמהין, זיי ווינדערן זיך, ושיילין ליה זיי פרעגן פאר כלל ישראל, בעסק אין דעם ענין פון וועגן אתוותא, די אותות פון די מצוות, וואס דאס איז א אות פאר אונז, מילה, תפילין, און שבת. אויך ס'איז דא נאך א פשט אתוותא די אותות פון די גאולה, אונז ווארט מיר אויף די גאולה שלימה, אויף ביאת המשיח, פרעגן זיי, מנן פון ווי נעמט זיך ומאן הוא, ווער איז דאס? רחימך, ענקער ליבהאבער, דער באליבטער באשעפער שפירא, וואס ער איז אזוי שיין בריותא אין אויסזען, ארום וואס וועגען בגיניה וועגען אים, צוליב אים, ספית, לאזסטו דיך שלאגען, דו לאזסט דיך פארלענדען. דו ווערסט אינגאנצען פארלענד? אדער ס'דא נאך א פשט? ספית דו וואוינסט דיר אין די וואוינונג אריותא צישען לייבען צישען די אומות העולם וואס זיי ווילען ענק איינשלינגען? אדער דא נאך א פשט? ספית מ'האט דיך אריין געווארפען מדור אין א גריב אריותא פון לייבען? ווער איז דאס דער גרויסער באשעפער? וואס איז דאס אז עטס זענטס ענק מוסר נפש פאר אים? זאגען די גוים פאר די אידען יקרא.

ענטפערן די אידן צוריק פאר די גוים בחכמתא מיט קלוגשאפט מתיבתא, ענטפערן צוריק די כנסת ישראל להון פאר די גוים קצת אביסל צו פארשטיין גדלות הבורא להודעותא זיי צו לאזן וויסן ידעתון ווען עטס וואלטס ווען געוואוסט דאס גרויסקייט פונעם הייליגן באשעפער חכמין ליה וואלט עטס אריינגעלייגט ענקער חכמה

ווען ס'וועט קומען די צייט פון די גאולה במיתי לי, ווען ס'וועט קומען צו אונז נהורא די ליכטיגקייט ותחפי, און ס'וועט צודעקן לכון צו ענק בהתא, מיט א בושה, מיט א פארשעמטקייט, יקריה זיין כבוד כד אתגלי, ווען ס'וועט אנטפלעקט ווערן דעם אייבערשטנ'ס כבוד,

ס'איז דא זייער אסאך זכותים פאר כלל ישראל, און נאכדעם איז ער מסביר אז דער אייבערשטער וועט בויען ירושלים, און ס'וועט זיין די גרויסע שכר פאר די צדיקים, און דאס איז דאס צאמשטעלעכץ פון די אקדמות וואס מען זאגט, די אקדמות איז דאך אזוי הייליג, ס'איז דא איינער פון די חב"ד, כ'ווייס נישט פונקטליך ביי וועלכן רבי'ן דערציילט מען אז ער איז אויסגעגאנגען בשעת. ער האט געזאגט די אקדמות, אזוי דאכט זיך מיר אז זיי זאגן אפילו נישט אקדמות, אבער ס'איז אן אנדער חסידות, איך געדענק שוין נישט, אבער על כל פנים דאס איז דאס הייליגסטע און די שענסטע וואס איז דא, און חוץ פון דעם האב איך שוין אמאל מסביר געווען אז די גוים ווילן אונז איינרעדן אז זיי רודפ'ן אונז ווייל אונז זעמער ווי מ'זאגט אידן, אונז פירן מיר זיך נישט ווי זיי, איך זאג אייביג ס'דא. אין די הגדה זאגט מען והיא שעמדה לאבותינו לאבותינו ולנו, מען הייבט אויף דעם בעכער, מען דעקט צו די מצה, מען הייבט אויף דעם בעכער, מען זאגט והיא, וואס הייסט והיא? מען זאגט והיא דאס איז דער בעכער שעמדה לאבותינו ולנו איז געשטאנען פאר אונזערע עלטערן און פאר אונז, שלא אחד בלבד עמד עלינו לכלותינו, נישט נאר איינער האט אונז געוואלט, פארלענדן, אלא שבכל דור ודור עומדים עלינו לכלותינו, והקדוש ברוך הוא מצילנו מידם. וואס מיינט והיא און דער בעכער? די גמרא זאגט מ'האט גוזר געווען מ'טאר נישט טרינקען וויין ביי א גוי וועגן חתנות, מ'וועט שיכור ווערן, מ'וועט זיך משדך זיין, און ממילא עט נישט זיין גוט. איז לכאורה אפשר וואלט ווען געווען פארקערט, אפשר וואלטן חז"ל געדארפט זאגן מ'זאל יא טרינקען ביים גוי וויין, און מ'זאל זיך משדך זיין אידן מיט גוים, ממילא וועלן די קינדער וואס וועלן געבוירן ווערן זיין אייניקלעך פון א איד און פון א גוי, און אז ס'וועט זיין אן אייניקל.

א גוי האט פיינט א איד ס'עט איר גארנישט העלפן צו ס'איז זיין האלבער אייניקל צו נישט, אזוי האט היטלער ימח שמו געזאגט. זיבן דורות אויב ס'איז דא א טרעיס פון איין זייט א איד קומט זיך אים מיתה. שטעל דיר פאר וואס דא טוט זיך. איז למעשה דאס איז אונזער הייליגער יום טוב שבועות און דאס איז די אגדה. סאו יעצט לאמיר צוריק גיין צו די אקדמות און זעהן וואס ס'טוט זיך ווייטער. נאכדעם רעכנט ער אויס דער אייבערשטער וועט אונז געבן ירושלים און די אלע גרויסע זאכן. איז ווילסטו מיר זאגן וואס דו וועסט אונז געבן דא אביסל לאנדאן פאריז אביסל וואס וועסטו אונז געבן דא אביסל תאוות און תענוגים אביסל אייז קרים דו ווייסט וואס ס'ווארט אויף אונז און דו פרעגסט ווער איז דאס מנן ומאן הוא רחימך דו ווייסט ווער דאס איז דאס איז א באשעפער דאס איז א כל יכול ער לעבט אייביג אזוי ווי אונז האבן ליב דעם אייבערשטן אזוי האט דער אייבערשטער אונז אויך ליב רבותי דער מעסעדזש איז פאר אלע בחורים וואס זענען אראפ פון וועג מיר האבן שוין ווידער געהאט צוויי זעלבסטמארד בחורים טייערע, איך וויל ענק עפעס זאגן, מען דארף זיך אנהייבן צוריקצוקערן יעצט שביעות צום אייבערשטן, מען דארף אנהייבן צו זען, וואס איז געווען איז געווען, לאמיר אנהייבן א נייע לעבן, אז דו ברויכסט האבן אביסל העלפ ביסט אן דראגס, האסט אנדערע זאכן וואס דו טוסט, גיי פאר העלפ, הארגע דיך נישט אוועק, איט דאזענט פעי, וועסט דארפן צוריקקומען נאכאמאל, און ווער ווייסט וואסערע מצב דעמאלטס וועט זיין.

ביי אונז איז יום טוב אז ס'שפילט זיך איבער נאכאמאל דער זעלבער ו' סיוון און די זעלבע קבלת התורה, ס'ווערט געברענגט אין די ספרים ווען א מענטש איז הייליג און אפגעהיטן זיין נשמה הערט יעצט יעצט שבועות הערט ער ווי דער אייבערשטער זאגט אנכי השם אלקיך און לא יהיה לך אלהים אחרים על פני רבותי איך בעט ענק ברחמים לאמיר נישט פארפאסן דאס געלעגנהייט ס'קומט אזא יום טוב כאפט זיך מיט מיט דער באן. ס'איז געווען אמאל א בדחן און האט אמאל געזאגט א גוט ווארט, זאגט ער, פארוואס אלע אמעריקאנער אידן אויף די עלטער געבן זיי אריין א ספר תורה אין א שול, ווייל אלע עבירות זאלן זיין פאר קבלת התורה. רבותי ס'איז א גוטע דזשאוק אבער ס'איז אמת אויך, ס'קומט א נייע קבלה, לאמיר אויף זיך מקבל זיין אז אונז גייט מען זיך אויפפירן ווי ס'דארף צו זיין, פארגעסן אלע אלטע פראבלעמען און גיין פאר העלפ, נישט זיך נעמען אליינס דאס לעבן און אווערדראגן מיט די אלע זאכן. קוקטס אהער! קוקטס אהער! הושע איז געווען די גרעסטע פון די פיר נביאים, און דער אייבערשטער האט אים געזאגט, דו ווילסט איך זאל אויפטוישן די אידן, זענען פול מיט זינד, איטס נעווער גאנא העפן, שטעל דיר פאר דיך קען אויך דער אייבערשטער נישט אויפטוישן, ווייל ער איז שולדיג פאר דיין טאטן און פאר דיין זיידן און פאר זיין עלטער זיידן און פאר ענקערע ביז צו אברהם יצחק יעקב איז ער ענק שולדיג אז דער אייבערשטער לא מאסתים ולא געלתים לכלותם להפר בריתי אתם, דער אייבערשטער קוקט ארויס פונקט אזוי אויף אונז אז אונז זאל מיר אננעמען די תורה פונקט ווי ער. ווי אונז גיימיר אננעמען די תורה? ס'איז דא א מעשה אין ירושלים איז געווען עפעס א גרויסע משפחה פון אלע זענען געווען תלמידי חכמים די קינדער די אפילו די טעכטער זענען געווען מושלמות זיי זענען געווען בית יעקב טיטשערס פארציילט מען די מעשה אזוי, ס'איז געווען אמאל א מיידל זי איז געווען א כלה זי איז שוין געזעסען אויף די כלה שטול און עפעס דער חתן האט זיך מיישב געווען ער עפעס ער האט געהאט סכסוכים מיט דיני ממונות ער קומט נישט. שוין, גארנישט ער קומט נישט. ס'הייסט צו פארשעמען א כלה ביום חופתה, ס'איז אזא מין עבירה, ס'שטייט שוין דא מיט די סעודה, און די גמרא זאגט אין אדם טורח בסעודה ומפסידה, הייסט ער איז מסכים אויף אלעם. איז צוגעגאנגען דער ראש ישיבה און האט געזאגט פאר די בחורים וואס זענען געווען אין די כיתה פון דעם חתן, בחורים בחורים ווער וויל זיך שטעלן אונטער די חופה, ניט צו פארשעמען א כלה ביום חופתה, אין טאג פון איר חתונה. בקיצור עס איז געווען איין בחור וואס ער איז געווען. אין די יארן, און ער האט געהאלטן ס'איז פאר אים א גוטער שידוך, זאגט ער פארן ראש ישיבה, איך בין מסכים, אבער וואס איז מיט א הוט, וואס איז מיט א קאפאטע, וואס איז מיט אלע זאכן? זאגט דער ראש ישיבה, אין פֿופֿצן מינוט וועט מען אלעס ערלעדיגן, מען האט ערלעדיגט, ס'איז אלעס געווען, און ס'האט זיך צוגעשטעלט אן אנדערע בחור, יעצט דער ראש ישיבה האט אים געזאגט, אין דעם זכות וואס איר האט ניט פארשעמט א אידישע טאכטער, העט איר זוכה זיין צו. קינדער יראים ושלמים תלמידי חכמים מיט אלעם גוטן, און אזוי טאקע געווען, ער געהאט פון אלעם. ס'ווערט געברענגט פארוואס ס'איז דא שושבינין, מ'פירט אונטער א חתן א כלה, ווערט געברענגט ווייל ווען דער אייבערשטער האט חתונה געמאכט אדם'ן מיט חוה'ן איז דאך דער אייבערשטער געווען דער הויפט מחותן, און די מלאכים זענען געווען שושבינין וואס זיי האבן אונטערגעפירט. אזוי ווערט געברענגט אין גמרא. ס'איז דא אנדערע גרסאות אז דער אייבישטער כביכול האט אונטערגעפירט, אבער וויאזוי ס'זאל נישט זיין, אויף דעם מאכט מען אונז די זעלבע אז מ'פירט אונטער. האט די גערער רבי אמאל געפרעגט דער בית ישראל, פארשטיי נישט, וואס איז דאס אונטערגעפירעכטס? ווען דער חתן איז קריפלט, ער קען נישט וואקן, און די כלה איז קריפלט, פארשטיי איך פארוואס מ'דארף זיי אונטערפירן. אבער זיי האלטן דאך ביים גיין, ניין? וואס דארף מען האבן מענטשן זאלן זיי אונטערפירן? וואס איז דאס אונטערגעפירעכטס? האט דער גערער רבי געזאגט זייער א שיין ווארט, זאגט ער אזוי, ווילן ווילן זיי ביידע לויפן ווי משוגעים, און די אונטערפירער האלטן זיי צוריק און זיי זאגן קינדער ביהעיוו יורסעלף, ס'איז טאקע זייער א פיינער מאכל אבער איף יו אביוז איט וועסט עס אויסברעכן, דאס איז וואס די אונטערפירער טוען, איז במילא איז דאס נאך א מנהג קדמון, דער אייבערשטער איז געווען דער ערשטער אונטערפירער.

ווייל ס'איז געווען א תנאי התנה הקדוש ברוך הוא במעשה בראשית אז טאמער די אידן נעמען נישט די תורה גייט צוריק די וועלט תוהו ובוהו, גיי הייב אן צו בויען נאכאמאל די וועלט, איז במילא איז דער אייבישטער האט קודם זיך געוואלט זעהן זעהן אין מדבר סיני וואס טוט זיך דארטן און מ'וועט שוין נאכדעם איינהאנדלען, און נאכדעם הייבט אן די פסוק נאכאמאל אן, דאס איז נאך שלישי וואס מ'ליינט שבועות הייבט די פסוק נאכאמאל אן אז ויסעו און זענען אוועק פון רפידים ויחנו במדבר סיני און אזוי ווייטער. דער אייבערשטער וויל, ער איז משתוקק, ער חלש'ט, ער גליסט, ער קען, ער קען נישט איבערקומען אז טאמער די אידן נעמען נישט די תורה. דאס וואס איז געווען דעמאלטס אז דער אייבערשטער האט זיך אויסגענומען מעשה בראשית אם מקבל התורה איז מוטב ואם לאו שם תהא קבורתכם אדער די וועלט גייט צוריק צו תוהו ובוהו דאס איז היינט אויך די זעלבע, מען מוז האבן מענטשן וואס זענען מקבל די תורה און דערפאר איז די וועלט געמאכט פֿיר און צוואַנציק שעה גערוקט ווייל ווען דא לערנט מען קען מען דארט שלאפן און דארט שלאפט מען לערנט מען אזוי גייט די גאנצע וועלט. ס'איז נישט דא קיין תורה, נישט דא קיין וועלט, איז דער אייבערשטער איז משתוקק אונז זאל מיר נעמען די תורה, גלייבטס מיר ער חלש'ט אז אונז זאל מיר נעמען די תורה, און די זעלבע חלש'ט מיר אונז אויך, אונז וויל מיר נעמען די תורה, סאו אז אונז ביידע וויל מיר, איז עס א מורא'דיגער גוטער שידוך, ווייל ביידע ווילן לויפן, ביידע קענען עס נישט אויסהאלטן. רבותי ווען מען זאל וויסן ווי ווייט דער אייבערשטער וויל אז מען זאל נעמען די תורה און וואס פאר א נחת רוח ער האט אז מען זאגט נעשה ונשמע און אז מען נעמט זיך אונטער צו האלטן די תורה, ממש דאס איז דער קיום עולם, ווען עטס זאלטס וויסן דעם אמת וואלט קיינער נישט מבטל געווען פון אזאלכע הייליגע טעג ווי שבועות, מען וואלט קומען דאווענען מען קומט זיך אונטערנעמען ווי הייליגע זאכן און מען נעמט זיך אונטער. יעדער האט זיך מתקן זיין זמן קרישמע, זמן תפילה, לייגן תפילין, נישט זיין אויף דראגס, נישט רייכערן אום שבת, האלטן שבת קודש, אונז האלט מען שוין היינט אויף אזא מין שפל המצב ווי מען מוז שוין רעדן פון האלטן שבת קודש אין די היימישע מוסר פלעצער, היימישע צייטונגען, די היימישע האטליינס, ס'איז ממש א שאנדע שוין, אבער רבותי, ההכרח לא יגונה, א זאך וואס מען מוז איז נישט עקלדיג. יעצט ס'אינטערעסאנט, די הייליגע תורה איז דאך נאר ליבשאפט, ס'איז נאך ליבשאפט, ס'איז אויכעט געזונט, מיט אלעם די תורה, אז מ'פירט זיך על פי תורה ווערט מען נישט אזוי שנעל קראנק, די תורה לערנט דיך אויס אלעס, ס'איז א דרך החיים, ס'איז וואס די ווילסט. כ'האב געליינט יעצט אין א צייטונג איז געשטאנען וועגן רפואה אז ס'איז געווען א גרויסע אסיפה פון אלע פראפעסארס איבער די וועלט, די גרעסטע, און זיי האבן מחליט געווען אז די זאך וואס ס'הארגעט נעבעך אוועק די אלע עלטערע מענטשן איז אן אראפגעפאלן עס הערן, יעדער זאגן אוי איי פעל דאון, פעל דאון, צעבראכן די היפס, געמאכט א היפ עקסטשעינדזש ס'נישט געלונגען, אה איי פעל דאון, געכאפט א זעץ אין קאפ און געהארגעט געווארן און פארטיג. איז געווען א פרוי וואס זי האט געווינען די נאבעל פרייז, זי האט געזאגט אז ז'האט באמערקט אינמיטן טאג פאלט אן אלטער מענטש נישט אראפ, ווען פאלט ער אראפ? אינדערפרי געווענליך. ער שטייט אויף און ער פאלט אראפ האט זי געזאגט דאס איז וועגן דעם ווייל די גוף ארבעט דאך מיטן הארץ די הארץ פאמפט און ס'איז דא גרעוויטי ווען איינער כאפט א שניט אין א פינגער לייגט ער זיך די הענט העכערן קאפ קומט נישט אן דארטן אזויפיל בלוט דאס איז די גרעוויטי סיסטעם האט זי געזאגט אזוי ווען א מענטש שטייט אויף פון בעט איז כדי די הארץ זאל קענען פאמפן גענוג בלוט אין קאפ דויערט פונקט צוועלף סעקאנדס אז ס'זאל געשען. און אין די צוועלף סעקאנדס אז מ'געט זיך א שנעלן הייב אויף און מ'געט נישט צייט אז די בלוט זאל אנקומען אין קאפ איז די בלוט כאפט נישט די קאפ, די קאפ ווערט דיזי און מ'פאלט אראפ אויפן פלאץ אפאר מינוט שפעטער, די קאפ איז שוין דיזי. און זי האט געווינען די נאבעל פרייז, שטעל דיר פאר. זיצט דארטן א איד, א דאקטער, זאגט ער, אינטערעסאנט ווי אינטערעסאנט אין שולחן ערוך שטייט אז פאר מען שטייט אויף פון בעט זאל מען זאגן וואס? מודה אני לפניך מלך חי וקיים שהחזרת בי נשמתי בחמלה רבה אמונתך, צוועלף ווערטער, צוועלף סעקאנדס, צוועלף ווערטער. דאס איז אונזער הייליגע תורה, רבותי, אלעס ליגט אין דעם, און דער אייבערשטער זאגט אונז, ס'איז מיין כלה, איך האב מיך מיט איר משתשע געווען, איך געב עס פאר ענק. שטעל דיר פאר ווי ווייט אונז דארפן אראפ געבן כבוד פאר די הייליגע תורה. איז לאמיר זיך צוריק נעמען צום הייליגן באשעפער'ס תורה, און לאמיר אנהייבן צו דינען דעם אייבערשטן נאכאמאל, און צולייגן יעדן טאג מער און מער, און דעמאלטס וועט אונז דער אייבערשטער העלפן אז ס'וועט זיין אן אמת'ע קבלה, און ער וועט אונז מוחל זיין אלעס. וואס מ'האמער שוין געטוהן ביז יעצט, און ער וועט אונז געבן סייעתא דשמיא מ'זאל יעצט מצליח זיין, און מ'זאל אויך זעהן ס'איז דא צוויי טעג שבועות, איין טאג איז מ'זאל מתקן זיין בין אדם למקום און די אנדערע איז מ'זאל מתקן זיין בין אדם לחבירו, וועגן דעם זאגט מען דעמאלטס יזכור, מ'זאל געדענקען וואס מ'האט געלערנט אינדערהיים, בין אדם לחבירו, און מיט דעם געבט מען אויך צדקה, מ'ליינט עשר תעשר, כל הבכור. ס'איז געווען אמאל א איד וואס איז צוריק געקומען פון ארץ ישראל אינדערהיים, אינדערהיים איז קיינער נישט געפארן אויף ארץ ישראל, ווער האט זיך ערלויבט אזא לוקסוס, איז ער צוריק געקומען פרעגט ער אים, פרעגט מען אים וואס זשע האט מען געזען אין ארץ ישראל, זאגט ער צוויי זאכן אלטע אנטיקישע זאכן, איינס איז די כותל מערבי, און דאס צווייטע איז כינע'ס שנאת חינם, און ער זאגט אז דאס איז הא בהא תליא, ווען ס'זאל נישט זיין קיין שנאת חינם וואלט נישט געווען די אלטע כותל מערבי נאר דער אייבערשטער וואלט געבויעט א נייע, דארף זיך אונטערנעמען. ס'קומט יעצט א זומער, ס'וועט זיין אסאך צייט צו פלאפלען און צו שמועסן, און מ'קען אסאך מענטשן וויי טון. ס'איז א לאנגער טאג, דארף זיך אונטערנעמען בין אדם לחבירו, קיינעם נישט מצער זיין, קיינעם נישט באליידיגן. און אויכעט אז מ'גייט זיצן לערנען תורה, דער הייליגער שפת אמת זאגט זייער א שיין ווארט. וואס איז דער חילוק צו מ'זאגט נעשה ונשמע צו נשמע ונעשה, זאגט ער א מורא'דיג ווארט. אז מען זאגט נעשה און נאכדעם זאגט מען נשמע, דעמאלטס איז נישט דער פשט איך בין אויף מיר מקבל איך גיי טוהן און איך גיי הערן, ווייל דו קענסט נישט מקבל זיין אז דו גייסט טוהן ווען דו ווייסט נישט וואס צו טוהן, זאגט ער נאר דער טייטש דערפון איז אז מען טוט אנערקענען אז דער אייבערשטער איז דער באשעפער, דאס הייסט נעשה, נישט אז איך גיי טוהן, נעשה מיינט איך טוה אנערקענען דעם באשעפער וואס ער הייסט מיר צו טוהן. און נאכדעם ונשמע וועל איך הערן, און דאס איז די גרעסטע זאך פון שבועות, מען זאל אנערקענען דעם הייליגן באשעפער, ער איז דער וואס איז אונז מצווה, און ער איז דער וואס ס'הייסט אונז טון. יעצט, ס'איז געווען צוויי קבלת התורות, איין קבלת התורה איז געווען אין ו' סיוון, יא, דאס איז געווען שבועות, נאכדעם איז געווען א גאנצע לאנגער זומער פול מיט פראבלעמען, אייבערשטער האט געזאגט משה רבינו זאל ארויפקומען אויפן הימל און ער וועט אים געבן די גאנצע תורה, און דער סוף איז געווען, משה רבינו איז ארויף פאר פערציג טעג, פון ו' סיוון ביז שבעה עשר בתמוז, ער איז אראפגעקומען, ער האט געזען דעם עגל, האט ער צובראכן די לוחות, עס איז געווען די ערשטע פערציג טעג, נאכדעם איז געווען די מיטלסטע פערציג טעג, משה רבינו איז נאכאמאל ארויפגעגאנגען, פונקטליך ווען איז נישט מבורר, אין איין פלאץ זאגט רש"י י"ח, אין איין פלאץ זאגט רש"י ט"ז, עס איז נישט מבורר וועלכן טאג ער איז ארויף, אבער עס איז נישט קיין גרויסע נפקא מינה, ער איז ארויף. אין תמוז ערגעץ, שבעה עשר בתמוז, א טאג ארויף א טאג אראפ, און ער איז אראפגעקומען פערציג טאג שפעטער, דאס איז געווען ראש חודש אלול. יעצט די מיטלערערע פערציג טאג איז דער אייבערשטער געווען מורא'דיג ברוגז אויף משה רבינו און האט נישט גערעדט מיט אים, און נאכדעם ווען משה רבינו איז אראפגעקומען ראש חודש אלול, און ער איז נאכאמאל ארויף אויף פערציג טאג, דעמאלטס איז ער געווען אין הימל, דעמאלטס איז שוין דער אייבערשטער געווען מיט אים ברצון, דאס איז געווען פון ראש חודש אלול ביז צען טאג. תשרי, דאס איז יום כיפור, און דעמאלטס האט משה רבינו געהערט ויאמר השם סלחתי כדבריך, דער אייבערשטער האט מוחל געווען, דעמאלטס איז משה רבינו אראפגעקומען אז מען גייט בויען דעם משכן, און אזוי איז געווען. דעם גאנצן זומער, ס'איז געווען א שווערער זומער, און דאס איז געווען דאס ערשטע יאר וואס מ'איז ארויס פון מצרים, די תורה איז נאר דא צוויי יאר, די ערשטע און דאס צווייטע יאר, נאכדעם איז געגאנגען די אלע אכט און דרייסיג יאר, איז שוין געגאנגען אן א יארגאנג, די אלע זאכן וואס מ'האט אפגעטון דארט, מיט די אלע וואס איז פארגעקומען, האט שוין נישט געהאט קיין יארגאנג פונקטליך. יעצט דער סלחתי כדבריך וואס שטייט אויכעט ביי די מעשה פון די מרגלים, נישט ווי משה רבינו איז אראפגעקומען פון הימל, דארט שטייט נישט דער לשון סלחתי כדבריך, אבער למעשה אזוי איז עס און דאס איז געווען דאס ערשטע יאר. יעצט איז אזוי, איז געווען צוויי מאל קבלת התורה, איינמאל איז געווען די ערשטע לוחות וואס איז געווען ו' סיוון, און נאכדעם כמעט א האלב יאר שפעטער איז געווען די צווייטע לוחות וואס דאס איז געווען יום כיפור, משה רבינו איז אראפגעקומען מיט די נייע לוחות. יעצט לכאורה פארוואס מאכט מען אונז נישט שמחת תורה אדער שבועות יום כיפור? פארוואס מאכט מען נישט פאר יום כיפור גארנישט? זאגט די גמרא אז לוחות און די שברי לוחות מונחות בארון, אנגעהויבן האט זיך עס מיט די שברי לוחות, און די שברי לוחות ליגן אויך אינעם ארון און זענען פונקט אזוי הייליג ווי די לוחות, איז וויל איך ענק זאגן וואס הייסט ארון מיט שברי לוחות מונחות בארון? ס'ווייזט פאר יעדן בחור צו פאר יעדן יונגערמאן דו ביסט דורכגעגאנגען וואס דו ביסט דורכגעגאנגען. דו האסט אפגעטון וואס דו האסט אפגעטון, און די זעלבע ווייזט עס פאר יעדן מיידל און פאר יעדע אידישע טאכטער, האסט געזינדיגט, האסט דיך נישט געקענט צוריקהאלטן, ביסט דורכגעפאלן, האסט נישט אפגעהיטן נידות ווי עס דארף צו זיין, האסט נישט געמאכט בדיקות ווי עס דארף צו זיין, ביסט נישט געגאנגען אין מקווה ווי עס דארף צו זיין, האסט געטשיט מיט אן אנדערן מאן. זאלסטו געדענקען איין זאך, ביסט נישט פארפאלן, די שברי לוחות שטייען אינאיינעם מיט די לוחות. און זענען פונקט אזוי הייליג, און אויף ווען מאכט מען אונז דעם אמת'ן אמת'ן קבלת התורה? אויף די שברי לוחות, ווייל די שברי לוחות האט דאך משה רבינו צובראכן שבעה עשר בתמוז, און דאס שטייט אין ארון פונקט אזוי גלייך ווי די געהעריגע לוחות, אז דו ביסט דורכגעגאנגען א בראך, א שבר, א זינד, זאלסטו נישט נעמען צום הארצן, זאלסט תשובה טון אוואדע, אלול און תשרי, אבער יעצט זאלסטו אנהאלטן א פרייליך לעבן, זאלסט ווייטער אנהאלטן מיט דיינע געהעריגע זאכן, זאלסט אויפכאווען דיינע קינדער, זאלסט געבן כבוד פאר דיין מאן, זאלסט געבן כבוד פאר די עלטערן פון ביידע צדדים, און זאלסט זען אויפצוברענגען וואוילע קינדער, און אויף די זינד וועט מען זיך שוין רעכענען אן אנדערץ מאל, דאס וועסטו לאזן, שברי לוחות איז מונחות בארון, אבער זע עס זאל זיין די גאנצע לוחות אויך דארט, און קיינער זאל זיך נישט מייאש זיין. און האלטן ניין איך האב נישט גענוג געטוהן איך האב נישט אהער און ווייל איך האב נישט געטוהן און ווייל אהער די אלע זאכן איז עצת היצר ס'ווערט געברענגט אין די ספרים אינמיטן מארק א מענטש איז אינמיטן ביזנעס וועט אים קיינמאל נישט בייפאלן ער זאל תשובה טוהן פארוואס אינמיטן לערנען פאלט אים ביי ער האט דעיס געזינדיגט און יענץ געזינדיגט ווייל דאס טוט דער בעל דבר, ער וויל דיך אוועק נעמען פון לערנען, והא ראי' דער בעל דבר טוט עס, פארוואס ברענגט ער דיר נישט אריין אינמיטן דעם ביזנעס טאג עפעס די אלע הרהורי תשובה, זאלסט אייביג געדענקען ביסט צובראכן, שברי לוחות מונחות בארון, ס'איז די זעלבע קדושה ווי דער ארון, ס'איז די זעלבע קדושה ווי דער נישט צובראכענע לוחות. די גמרא זאגט מען זאל זיין זהיר פון א זקן ששכח תלמודו מחמת אונסו, והראיה לזה שהרי לוחות ושברי לוחות מונחות בארון. קינדערלעך טייערע, ס'איז געמאכט אז עטץ זאלטס ענק צוריקקערן צום אייבערשטן, דער אייבערשטער ווארט אויף דעם, און ער ברויך עס האבן, און אז טאמער חלילה דיסעפוינט מען אים, וועט מען אויסזען אזוי ווי יענע כלה וואס דער חתן האט נישט געוואלט קומען צו די חתונה, שטעל דיר פאר וואסערע א בזיון דאס וואלט געווען געווען פאר איר, ס'קומט יעצט דער טאג פון די חתונה, ו' סיוון, און פלוצלינג, דער חתן קומט נישט אן דארט, אונז זעמער דער חתן, כלל ישראל. די כלה, די תורה, שטעל דיר פאר וואס א בושה איז אז כלל ישראל קומט נישט אן. און די זעלבע וויל איך אויך רעדן א מינוט צו די עלטערן. ס'איז דא זייער אסאך קינדער וואס זיי קענען נישט מצליח זיין ווייל די עלטערן געבן זיי נישט גענוג מארעל סופארט, זיי העלפן זיי נישט צו. און דאס איז א מורא'דיגע פראבלעם. די קינדער נאכדעם נישט מצליח און וויפיל ער טוט וויל מען נאך פון אים און נאך פון אים. טראכט א מינוט אויף דיר, דו ביסט אויך נישט געווען בעסער. כ'בין אמאל געווען, איך האב געלערנט א חברותא מיט הרב הגאון ר' מאיר וועבערמאן, זכר צדיק לברכה יארן לאנג אין די מלאכים, קומט אמאל א טאטע און ער האט פארציילט אז די קינד דאוונט נישט געהעריג ער כיפערט נאר און די גאנצע ניין יארדס, פרעגט ער ווי אלט איז דיין זון זאגט ער זעקס זעקס א האלב, זאגט ער איך געדענק איך בין געווען א מלמד דא ביי די מלאכים און איך געדענק ווען דו ביסט געווען מיין תלמיד האסטו אויך נישט געלערנט און געדאוונט פון אנפאנג היינט ביסטו געווארן א צדיק אבער איך געדענק דיך אין זיינע יאר ביסטו נישט געווען בעסער, טרייטס נישט צו פארגעסן, סיקס און נישט סיקסטין און נישט טווענטי סיקס און נישט פיפטי סיקס און נישט ניינטי סיקס. עס האט אלעס צו טון מיט די יארן, שנים יסעו, די יארן פארן, די יארן מיינען זייער אסאך. פארלאנגטס נישט פון די קינדער מער וויפיל מען האט פון ענק פארלאנגט, צו מער וויפיל די קינדער קען פארנעמען, און מען דארף זיך צאמנעמען והשיב לב אבות על בנים ולב בנים על אבותם, דער אייבערשטער האט אונז נישט געדאמפט ווייל הושע הנביא האט נישט געקענט דאמפן די זונה וואס ער ווייסט נאכנישט צו ס'איז געווען זיינע קינדער. שטעל דיר פאר וואס קינדער מיינען, און לאמיר זיך צאמנעמען מיט די עלטערן און די עלטערן מיט די קינדער, און אנהייבן א נייעם סיסטעם, איך מאן נישט פון דיר מער וויפיל דו קענסט, איך מאן פון דיר גארנישט, שטיי נאר אין די רייע, שטיי אויף פארטאגס, גיי אין שול, דאווען, לערן, קום אהיים, און פיר דיך נארמאל. און טאמער וועלן זיך צוריקקערן די עלטערן מיט די קינדער און די קינדער מיט די עלטערן, דעמאלטס עט זיין א מורא'דיגע זאך, דאס איז דער עכטער קבלת התורה. ס'איז געווען ר' ברוך בער האט אמאל געזאגט א דרשה, האט ער געזאגט אזוי, ס'איז געווען דעמאלטס די השכלה, מ'האט געהאט גרויסע צרות פון די השכלה, זאגט ער, אין בית מדרש האט ער געזאגט פאר די בחורים, ווען א מענטש זיצט היינט און ער לערנט א בלאט גמרא, איז עס ביים אייבערשטן אזוי חשוב ווי א בלאט גמרא פון רבי עקיבא אייגער בדורו. יעצט ס'ווערט געברענגט אין זוהר הקדוש. אז ווען א מענטש האט געציילט די ספירה און ער קומט צו צו קבלת התורה איז עס זייער חשוב פארן אייבערשטן, זאגט ער טאמער האט ער אבער נישט געציילט דעמאלטס האט ער א פראבלעם ווייל ער קומט אן אויף שבועות טמא'נערהייט, ער קען נישט זוכה זיין צו תורה. קומט אויס אז א מענטש האט פארגעסן צו ציילן, צו אפילו ער האט געציילט האט עס נישט געציילט מיט כוונה ווי עס דארף צו זיין, איז בעיסיקלי דארף ער ווארטן ביז נעקסטע יאר ווייל די יאר קען ער שוין נישט מקבל זיין די תורה. זאגט דער עבודת ישראל אויף שבועות אז יעדעס יאר ווערט נאכאמאל נתגלה שבועות אזוי ווי די צייט אין די צייט פון דעם דור המדבר, זיי האבן דאך נישט געציילט מיום הביאכם את עומר התנופה ווייל זיי האבן דאך נישט געברענגט קיין עומר התנופה, איז וואס האבן זיי געציילט? זיי האבן געציילט מיום יציאת מצרים אזוי ווערט געברענגט. איז יעדעס יאר קומט אראפ א נייע הארה ווען סקומט שבועות אפילו מהאט נישט געציילט זאל אויכעט דער אייבישטער אים געבן אז ער זאל קענען מקבל זיין די תורה ווי סדארף צו זיין. יעצט סווערט אויך געברענגט פון ר' מענדל רימנובער ווערט געברענגט די אידן זענען אנגעקומען זענען געווען ראש חודש סיוון זענען זיי אנגעקומען אין בארג סיני איז איין טאג האט זיי דער אייבישטער געזאגט ואתם תהיו לי ממלכת כהנים און דעם אנדערן טאג איז היום המיוחס און דעם דריטן טאג איז געווען וואס מהאט זיך צוגעגרייט היום ומחר עס ווערט געברענגט אין בארות המים פון ר' מענדל רימנובער, וואס האבן זיי געטון די דריי טאג? זאגט דער הייליגער רבי ר' מענדעלע, זיי האבן געוויינט אהבה רבה אהבתנו השם אלוקינו, זיי האבן געוויינט דריי טעג, עס ווערט געברענגט אז דעמאלטס האט זיי דער אייבערשטער מגלה געווען אזאלכע סודות, ווייל פונקט ווי זיי האבן געהאט א גרויסע. תשוקה צום אייבערשטן, האט דער אייבערשטער געהאט א תשוקה צו זיי אויכעט, און ער האט זיי אויסגעזאגט אזעלכע סודות, סודות וואס וועט קיינמאל נישט אראפקומען אויף די וועלט ביז משיח העט קומען. זיי זענען געווען די דור המדבר, זיי האבן געהערט אנכי לא יהיה לך, די גמרא זאגט אין דור המדבר רימה לא שולטת בהם, אזוי הייליג זענען זיי געווען. די ווערים האבן מורא געהאט פאר זיי אין קבר. אזעלכע סודות האט זיי דער אייבערשטער אויסגעזאגט. וועגן דעם אין ראפשיץ פלעגט מען זעקס שעה האט געדויערט דער אהבה רבה. רבותי, עס איז א צייט וואס דער אייבערשטער. זוכט אונזער ליבשאפט און לאמיר עס נישט פארפאסן, די כלה שטייט אונטער די חופה די תורה, און אונז לאמיר חלילה די כלה זאל פארשעמט ווערן לאמיר עס נישט צולאזן, און ער זאגט אז דאס איז די טייטש אילו קרבנו לפני הר סיני ולא נתן לנו את התורה, דאס איז דאך א חוזק געמאכט, מען האט עס געברענגט פארן בארג סיני און מ'האט אונז נישט געגעבן די תורה, און איך מיין וואס וואס האסטו געהאט דערפון, די תירוץ איז זיי האבן דעמאלטס אזאלעכע דריי טעג אזאלעכע בכיות געהאט און אזאלעכע נאנטשאפט מיטן אייבערשטן אז דער אייבערשטער האט זיי מגלה געווען אזאלעכע סודות וואס אשרי עין ראתה זאת מער וועט מען קיינמאל נישט אויף די וועלט האבן אזא מין התגלות ביז משיח וועט קומען און ווי ווייט ליב האט דער אייבישטער די תורה ער האט ליב כלל ישראל ווי ווייט האט ער ליב די תורה הקדושה שטייט ואהיה שעשועים יום יום משחקת לפניו בכל עת דער אייבישטער האט זיך ארומגעשפילט מיט די תורה ער האט ליב געהאט די תורה.

אמת'ער אויספיר פון דעם נעשה אדם בצלמינו. אויף דעם האט דער אייבערשטער געהאפט און באשאפט די גאנצע וועלט מיט אלע קליפות מיט אלע טומאות אז ס'זאל זיין אידן וואס זאלן זאגן נעשה ונשמע און דעמאלטס קומט ארויס די אמת'קייט פון דעם נעשה אדם בצלמינו. יעצט דער אמת איז אז מ'דארף דאס אלעס בעטן ביים אייבערשטן אויכעט, ס'איז נישט גענוג. אז מען וויל זיין גוט און מען נעמט זיך אונטער, מען דארף בעטן ביים אייבערשטן סייעתא דשמיא, די גמרא ברענגט אין מסכת יומא דף יוד ב, וועגן דעם האט בנימין הצדיק זוכה געווען און ער איז געווארן אושפיזכן לשכינה, דער ארון איז געלעגן בחלקו של בנימין ווייל ער האט געבעטן ביים אייבערשטן, ער האט געבעטן ביים אייבערשטן געב מיר עפעס, האט ער אים געגעבן דאס, אז די העכסטע זאך איז געשטאנען ביי אים, און נאכדעם דארף מען וויסן נאך א זאך, אז מען דארף האבן דרך ארץ. מען דארף האבן דרך ארץ פאר רעבעס און פאר מלמדים אוודאי און פאר עלטערע מענטשן, און מען רעדט נישט חלילה פאר חזירים, אה ימח שמם זיי זאל מען רודפ'ן, מען רעדט מען דארף האבן, ס'דארף זיין תלמידי חכמים, מען דארף האבן דרך ארץ פאר זיי, ס'ווערט געברענגט אין די גמרא פֿינף טויזנט דרײַ הונדערט מימרות, נישט וואס כ'בין דער גרויסער גאון, נאר מיט א קאמפיוטער מיט דעם קען מען זען די אלע זאכן, ס'דא פֿינף טויזנט דרײַ הונדערט מעמעריס. פון רבא, און ס'איז דא זעקס אינגאנצן וואס ס'בלייבט די הלכה ווי אביי, ביע"ל קג"ם פארוואס איז דאס טאקע אזוי? איז זייער פשוט, ס'ווערט געברענגט רב יוסף איז געווען א סגי נהור, און רבא ווען ער איז ארויס פון רב יוסף האט ער זיך קיינמאל נישט אויסגעדרייט ביז צו די טיר, איי רב יוסף זעהט נישט אבער ער האט געהאט דרך ארץ. בקיצור, איינמאל האט ער נישט באמערקט און ער האט זיך איבערגעקערט, זיך צובלוטיגט. רב יוסף האט געפרעגט וואס איז דא געשען, האט מען אים געזאגט אז אז רבא גייט אייביג ארויס בעקווארדס, און איינמאל איז געשטאנען דארט עפעס א זאך און האט זיך איבערגעקערט, האט ער געזאגט יהי רצון אז דו זאלסט זיין דער רב אויף די גאנצע שטאט, און זאגן דארטן דער רבינו חננאל צו אנדערע אז דאס מיינט אז די אלע זאכן, עס וועט אייביג זיין די הלכה אזוי ווי דו, און נישט אזוי ווי אביי. מען דארף פאר די מענטשן וואס זענען ערליך, די עלטערע אידן פון דור, דארף מען אפגעבן כבוד, און מען דארף מאכן זיכער אז מען איז מקבל פון זיי אסאך הנהגות פון דער אלטער היים, עס איז שוין כמעט נישט דא אידן פון דער אלטער היים, אונז ווייסט מען היינט גארנישט, מנהגים, גארנישט ווייסט מען נישט. איך וויל ענק דערציילן אפאר קליינע מעשה'ס פון צדיקים וואס האבן געהאט שוואכע קעפ און זיי האבן מתפלל געווען פארן אייבערשטן און דאס האט זיי געהאלפן. ס'איז דא א ספר ס'הייסט ברוך שאמר, ס'איז א קבלה ספר, ס'איז אויף מנהגים אויכעט, ס'איז הלכות, מ'דערציילט אז ער האט געהאט זייער א שוואכן קאפ, און ער האט אייביג יעדן טאג געדאווענט פארן אייבערשטן ברוך שאמר, געעפנט דעם ארון קודש, געשריגן ברוך שאמר, און ער פלעגט אבער אלץ בעטן דעם אייבערשטן אז ער זאל אויכעט זוכה זיין אז ער זאל עפעס קענען, ווי מ'זאגט, פארשטיין תורה, בסוף האט ער געהאט אזא מין גרויסן עליה. אז ער געמאכט גאר א קבלה ספר ברוך שאמר. יעצט ווערט געברענגט אין די ספרים א מעשה אז די רמב"ם האט געהאט א טאטן די טאטע קיינער האט אים נישט געוואלט פאר א שידוך זיך געפלאגט אזוי ווי היינט בחורים פלאגן זיך כ'האב אמאל געהערט א דרשה כ'בין געווען אין די שווייץ וועגן א מקוה האב איך געהערט א דרשה ס'געווען אלע אידישע מיליאנערן קומען זיך דארט צאם איינמאל א יאהר און ר' משה רייכמאן איז געווען איינער פון די רעדנערס האט ר' משה געזאגט כ'וועל ענק ברענגען א ראיה אז א שידוך איז פונעם אייבערשטן. זאגט ער איך הייס משה רייכמאן, ער ווערד געווען דעמאלטס אפאר הונדערט מיליאן דאלער, זאגט ער, און קיינער וויל מיך נישט ביי שידוך, איך האב געמוזט קויפן ארעמע בחורים, איך האב נישט קיין איין מחותן אן עושר, איז א סימן אז זיווגים זענען מן השמים, ווייל משה רייכמאן האט דאך יעדער אים געברויכט נאכלויפן, און זעהט אויס דעם רמב"ם'ס טאטע האט אויך קיינער נישט געוואלט, בקיצור. ס'איז נישט געגאנגען קיין שידוך, ער האט זיך שטארק געפלאגט, ענדליך איז געקומען א שדכן האט אים געזאגט אז אין קארדאווע איז דא עפעס א קצב יונג, ער האט א פיינע טאכטער און ער קען עס צונעמען, ער פלאגט זיך אויך מיט א שידוך א קצב יונג, עניוועי געגאנגען ער האט חתונה געהאט און ער געהאט איין קינד האבן זיי געהאט דעם רמב ם, בשעת ווען די מאמע האט געבוירן דעם רמב"ם איז די מאמע נעבעך אוועק, איז געשטארבן. שפעטער, אזוי ווי ער איז דאך שוין געווען אן אלמן, איז דאך שוין נישט געווען א בחור, איז שוין גרינגער געגאנגען א שידוך, האט ער געטראפן א מיידל און ער האט חתונה געהאט און מיט איר געהאט נאך פינף קינדער. יעצט דער רמב"ם האט געהאט א שוואכן קאפ, א פאטעיטא קאפ, ער האט נישט פארשטאנען גארנישט, און דער טאטע האט אים געהארגעט און געשלאגן, ס'האט נישט געהאלפן, און מען האט אים ארויסגעווארפן פון שטוב. רבותי, עניבאדי סאונדס פאמיליער וויט די סטארי? וועל איף יו דאונט דערס א לאט אף פיפל הו אר פעמיליער וויט סאטש א סטארי עניוועי. און ער איז געגאנגען ווי גייט א צובראכן יונגל נעבעך איז ער געגאנגען אין שול שלאפן אויף די באנק און איט העפענס טו בי ס'איז נישט קיין קאואינצידענס ווייל אלעס איז מן השמים אז די שול איז געווען די בית מדרש פון דעם ר"י מגאש עטס ווייסט איינער פון די ראשונים באקאנטע ראשונים האבן אמאל געזאגט באקאנט יא פאר ווער ס'לערנט איז עס באקאנט. עניוועי, און דער רי מיגאש האט געזען ווי ער שלאפט דארטן אויף די באנק, ער לערנט נישט, האט ער אים געזאגט אה, אפשר קענסט דיך אביסל אנשטרענגען צו לערנען, זאגט ער יא אבער כ'האב א פעיפער קאפ, א פאטעיטא קאפ, איטס נאט גאנא גאו אין, זאגט ער אים דארפסט דיך נישט זארגן, זעסט ס'דא דא א ארון קודש, בחצות ביינאכט וועסטו עפענען דעם ארון קודש, וועסט דיך אויסוויינען פארן אייבערשטן יעדע נאכט ביז דו וועסט ווערן. עסט אויס אויס פאטעיטא קאפ ווייל ס'איז נישט קיין פאטעיטא קאפ, די ווארט איז תורה גייט נישט אריין אבער מען דארף שטארק בעטן אן אייבערשטן ספעשל זאלכע צדיקים ווי די רמב ם האט געהאט א גרויסן כנגד ווייל דער בעל דבר האט נישט געוואלט ער זאל ווערן א גאון עניוועי ער געזעסן ביים רי מיגאש צען יאר אין בית מדרש און געווען מסתמא א קליין יונגעל נאך דעמאלטס ער געווען פון אפשר צען יאר אלט צו ביז די צען יאר איז צוואנציג צו אין די יארן. און נאכדעם האט אזוי פלייסיג געלערנט אז ער האט אנגעהויבן צו שרייבן דעם רמב ם. דער רמב ם צו שרייבן האט גענומען אויך צען יאר. שפעטער איז ער צוריק געגאנגען דארט אין די שטאט אין קארדאווע וואו מ'האט אים מכבד געווען צו זאגן א דרשה, און זיין טאטע איז אויך דארט געווען, ער האט אבער נישט געוואוסט ווער דאס איז, און ער האט געהערט עפעס אזא שיינע דרשה יעדער איז אנשטוינט געווען. קיצור זיין טאטע גייט צו, איך מיין איך קען אייך פון ערגעץ, איר זענט קענטליך? זאגט ער יא, איך בין דאס יונגל וואס דו האסט ארויסגעווארפן, איך בין די בלעק שיעפ. זיי דערציילן אז יארן שפעטער איז דעם רמבם'ס טאטע אוועק און איז אים געקומען אין חלום, אזוי דערציילן זיי, ס'ווערט געברענגט אין די ספרים, ער איז געקומען אין חלום מיט משה רבינו, און משה רבינו האט געזאגט, זעסט דיין זון האט מבסס געווען תורת משה, ווייל ס'איז געווען אזוי צומישט, מ'האט נישט געוואוסט, מ'האט נישט פארשטאנען, דא שטייט אזוי, דא אזוי. דער רמבם האט עס אהערגעשטעלט פון אלף ביז תיו מסודר. היינט ווען בחורים אין ישיבה פארשטייען נישט א שטיקל גמרא, און מען קוקט אין רמב ם און פארשטייט די גמרא, גייט מען ארויס מיט א טענצל, הרמב ם הציל את המצב, דער רמב ם האט מציל געווען די מצב. א מורא'דיגער חיבור דער ספר, משה רבינו האט אים באדאנקט, אזוי ווערט געברענגט אין די ספרים. א פאטעיטא קאפ מ'האט אים ארויסגעווארפן פונדערהיים, רבותי אויב דו האסט א פאטעיטא קאפ, מ'האט דיך ארויסגעווארפן פונדערהיים, און שטארק בעטן אן אייבערשטן האסטו קרעדענשעלס צו מאכן א חיבור ווי דער רמב ם, טראסט מי, דארפסט נאר בעטן אן אייבערשטן. ס'איז דא איינע פון די קבלה ספרים, איך געדענק נישט אויף וועלכע מען פארציילט עס, איך מיין אז ס'איז אויפן רעקאנטי, איך בין נישט זיכער, דערציילט מען א מעשה אז ער האט נישט געקענט גארנישט נאר צאינה וראינה, קענט ליינען די חומש אויף אידיש, און ער האט געליינט אז ס'שטייט דארטן אז ראובן האט געזינדיגט, אז ער האט געוואוינט מיטן פילגש פון יעקב אבינו און ער האט געוויינט מורא'דיג, ווי קען דאס זיין אז א צדיק א שבטי קה זאל טוהן אזא עבירה, די גמרא זאגט ער האט נישט געוואוינט, נאר די גמרא זאגט אז ווייל ער האט געטוישט די בעט הייסט עס אזוי ווי. איז די סוף איז געווען, נאך אסאך יארן וויינען איז געקומען ראובן בן יעקב פון יענע וועלט האט אים געזאגט איך וועל דיר אויסזאגן דעם סוד, און ער האט אים אויסגעזאגט סודות איבער סודות און דאס איז איינע פון די הויעכע קבלה ספרים. רבותי עס האט צו טון מיט תפילה, לאמיר איינרייסן ביים באשעפער, יעצט זענען די טויערן אפן, אויף רחניות, אויף גשמיות זאגט די גמרא, מען זאל גיסן וואסער סוכות אז ס'זאל זיין וואסער, און מען זאל ברענגען פסח דעם עומר, ס'זאל געבענטשט ווערן די תבואה, דאס איז אלעס גשמיות, יעצט גיימיר בעטן רחניות, און אז מען מיר האבן רחניות וועט שוין זיין גשמיות, ווייל פארוואס? ווייל אם אין תורה אין קמח און אם אין קמח אין תורה. ווייל דאס גייט אינאיינעם. יעצט א גרויסער ענין צו זיין אויף א גאנצע נאכט, דער של"ה הקדוש ברענגט אז זענען אויף געווען דער בית יוסף און אין חוץ לארץ נאך, און ס'איז געקומען די שכינה הקדושה און געוויינט אז קיינער קוקט זיך נישט אום אויף מיר און איך גיי ארום צוריסן און צושליסן, און מיט דעם וואס עטס זענטס אויף דא און עטס. זאגטס דעם תיקון לליל שבועות געט עטס מיר א געוואלטיגן תיקון און א חיזוק, און ס'האט איבערגעחזרט עטליכע מאל, ווען עס וואלט ווען געווען דא א מנין וואלט איך געהאט אזא עליה אז ס'לאזט זיך נישט זאגן. מארגן אינדערפרי האט מען עס פארציילט פאר די אנדערע אידן אין שול, און צום אנדערן טאג איז שוין געווען א מנין, און די שכינה הקדושה האט זיך גענומען וויינען און עטס ווייסטס נישט וויאזוי עטס הייבטס מיך אויף, און צוהרג'עט און צושלאגן איך בין פון ענקערע זינד און איך בין מיט ענק אין גלות. און מיט דעם וואס עס זענען דא א מנין און מען זאגט דעם תיקון לליל שבועות און מען זאגט די קדישים, זענט עטס מיך מעלה צו די העכסטע פלעצער וואס איז דא. ס'איז א מורא'דיגע זאך וואס דארט שטייט, דער של"ה הקדוש ברענגט עס צו, און נאכדעם זאגט ער פארן בית יוסף, דו זאלסט זוכה זיין זאלסט ארויפגיין אויף ארץ ישראל און דו'סט דארט מחבר זיין דיין חיבור, כ'האב געזען ס'איז דא א ספר פונעם בית יוסף, ער האט געהאט א מגיד וואס האט אים געזאגט סודות. עס הייסט מגיד מישרים פונעם בית יוסף, ברענגט ער דארט אז ס'איז געווען אין הימל דריי צדיקים יוסף וואס האבן געדארפט מאכן דעם פירוש בית יוסף, איינס איז געווען דער הייליגער בית יוסף דער וואס האט עס געמאכט, און דער אנדערער איז געווען רבי יוסף בן לב, און דער דריטער איז געווען דער מהר"י טייציג, רבי יוסף טייציג, דער בית יוסף ברענגט אים אסאך מאל צו אין מקוואות און אנדערע פלעצער, און וועגן דעם האט מען עס געגעבן פארן בית יוסף ווייל ער איז געווען אן עניו מער פון אלע צוויי. כאטש געווען דער גרויסער בית יוסף געווען אן עניו, על כל פנים, ס'איז א געוואלדיגע זאך אויף צו זיין ביינאכט, אבער אוודאי נישט ארום גיין חזר'ן מיט קינדער חלילה, און נאך א זאך וויל איך זאגן, דאס אויף זיין ביינאכט איז אויכעט נאר ווען איינער ווייסט מארגן וועט ער קענען דאווענען געהעריג, ווען איינער איז אויף א ביינאכט און לויפט שוין כאפן דעם עלות מנין, און כאפט אפ דאס דאווענען, און כאפט אפ דעם גאנצן אקדמות, און כאפט אפ דאס גאנצע הפטורה וואס דאס איז. מעשה מרכבה, דער של"ה הקדוש פסקנט אז יעדער מוז אויפשטיין ווען מען ליינט די הפטורה, אז איינער טוט אזאלעכע זאכן איז גארנישט דאס גאנצע אויף זיין, מ'זאל זיך לייגן שלאפן צוויי דריי און כאטש אויסשלאפן זיך ווי א מענטש ביז צום דאווענען, אבער ווער ס'קען עס באווייזן זאל אוודאי אויף זיין ווייל דאס איז פון די העכסטע זאכן וואס איז דא. יעצט זאגט דער עבודת ישראל אז טאמער א איד האט נישט געציילט ספירה און האט זיך נישט צוגעגרייט ווי עס דארף צו זיין, זאגט ער אז ס'שטייט עד ממחרת השבת השביעית תספרו חמישים יום, זאגט ער ס'איז נישט דא אזא זאך מען ציילט חמישים יום, ווער האט שוין געהערט מען זאל ציילן היום חמישים יום, קיינמאל נישט, זאגט ער נאר אפילו ווען א איד האט זיך נישט מקדש און מטהר געווען און עס קומט. דער חמישים יום, דער פופציגסטער טאג, איז תספרו, דער אייבישטער אינאיינעם מיט כלל ישראל ציילט דעם פופציגסטן טאג, דאס טייטש שבועות איז דער טאג וואס מען קען מתקן זיין די אלע נײַן און פֿערציק טאג און אנהייבן א נייע קבלה, דארף זיך גארנישט זארגן, וואס איז געווען איז געווען, קען אנהייבן ניי. שוין, דער אייבערשטער זאל העלפן אז מען זאל מקבל זיין די תורה ווי עס דארף צו זיין, מתוך שמחה, און מען זאל זוכה זיין צו שטייגן דאס יאר און יעדעס יאר, און דער אייבערשטער זאל אונז שוין העלפן יעדן צו געבן אלעס וואס ער ברויך, שפע, ברכה, הצלחה, געזונט, פרנסה, נחת פון קינדער, און ער זאל שוין שיקן דעם גואל צדק זאל אונז אויסלייזן, במהרה בימינו, אמן.